בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף ע"ט, מ'הייבט אן דף ע"ח עמוד ב', צען שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, ר' שמעון חולק בין נכסים. פשט אזוי, אין די משנה האמיר געזען אז ס'דא א ר' שמעון, וואס ר' שמעון קריגט זיך אויף די ערשטע חלק פון די משנה. איז לאמיר קודם כל נאכאמאל איבער'חזר'ן די ערשטע חלק פון די משנה. די ערשטע חלק פון די משנה האט די משנה דן געווען ווען א פרוי מעג פארקויפן איר נכסי מלוג. האמיר געזען פיר ציורים. די ערשטע ציור האט מען גערעדט פון א כלה וואס האט נכסים פון פריערט פון פאר וואס זי איז געווען א כלה. דארט האמיר געזען אז יעדער איז מודה אז לכתחילה מעג זי פארקויפן. די צווייטע ציור האט מען גערעדט פון א כלה וואס אלס כלה האט זי געירשנט נכסים, דארט האט מען געזען א מחלוקת בית שמאי בית הלל צו זי מעג פארקויפן לכתחילה צו נאר בדיעבד, שפעטער די דריטע ציור האט מען גערעדט פון א חתונה געהאטע פרוי וואס האט נכסים נאך פון פארן חתונה, דארט האט מען געזען אז בדיעבד טאמער זי האט פארקויפט איז פארקויפט אבער לכתחילה זאל זי נישט פארקויפן, און די פערדע ציור האט מען גערעדט פון א חתונה געהאטע פרוי וואס האט געירשנט נכסים נאך די חתונה, דארט האט מען געזען איז יעדער מודה אז אפילו בדיעבד טאר זי נישט פארקויפן און טאמער זי האט פארקויפט קען די מאן מוציא זיין מיד הלקוחות. יעצט אויף די לעצטע צוויי ציורים אויף די דריטע ציור און די פערדע ציור קריגט זיך ר' שמעון, און ר' שמעון האלט אז ס'האט נישט קיין שייכות ווען די פרוי האט באקומען די נכסים, פאר די חתונה צו נאך די חתונה, נאר וואס? ס'ווענדט זיך אלעס צו די מאן ווייסט פון די נכסים צו נישט, טאמער די מאן ווייסט פון די נכסים טאר זי עס נישט פארקויפן טאמער זי האט עס פארקויפט איז די מכר בטל, טאמער די מאן ווייסט נישט פון די נכסים מעג זי עס פארקויפן, ס'טייטש לכתחילה זאל זי עס נישט פארקויפן אבער בדיעבד טאמער זי האט עס פארקויפט איז די מכר קיים, דאס איז די שיטה פון רבי שמעון אין די משנה, פארוואס איז ווי מ'וועט שוין זעהן, און ווי רש"י איז מסביר ווי די מפרשים זענען מסביר, ווייל די מאן טאמער ער ווייסט פון געוויסע נכסים וואס די פרוי האט, האלט ר' שמעון אז ווען ער האט חתונה געהאט מיט איר האט ער חתונה געהאט מיט איר על דעת דעם אז ער גייט קענען עסן פירות פון די נכסים, איז פאר דעם טאמער די פרוי גייט און זי פארקויפט די נכסים, אפילו אז זי האט עס פארן חתונה, ווי נישט ווי, לאמיר זאגן זי האט עס געהאט אלס כלה, אבער למעשה די מאן האט איר גענומען על דעת אז ער גייט קריגן די נכסים, אז ער גייט קענען עסן פירות פון די נכסים, טאר זי עס נישט פארקויפן, מה שאין כן טאמער די מאן ווייסט נישט, דארט האט מען געזאגט בדיעבד טאמער זי האט פארקויפט, אז ס'איז פארקויפט. איז אזוי, פרעגט יעצט די גמרא, אלו הן ידועין ואלו הן שאינן ידועין, וואס טייטש נכסים וואס איז ידועין און וואס טייטש נכסים וואס איז נישט ידועין? פשט מען קען דאך נישט גיין פרעגן די מאן צו ער ווייסט פון די נכסים צו נישט, איז וועלכע סארט נכסים ווייסט א מאן און וועלכע סארט נכסים ווייסט נישט א מאן אדער א חתן, ענטפערט די גמרא, אמר ר' יוסי בר' חנינא, ידועין מקרקעי, שאינן ידועין מטלטלין, פשט קרקעות ווייסט יעדער, און ממילא, לאמיר זאגן א פרוי האט א טאטע וואס האט א גרויסע שטיקל קרקע, איז די מאן ווען ער האט גענומען די פרוי האט ער געוויסט אז זי גייט ירש'ן די קרקע און ער גייט עסן די פירות און פארדעם טאקע ווען זי ירש'נט עס טאר זי עס נישט פארקויפן ווייל די מאן האט טאקע אינזינען געהאט אז ער גייט עס באקומען, מה שאין כן מטלטלין, קיינער ווייסט נישט ווער האט וואסערע מטלטלין, און ממילא מטלטלין וואס א פרוי ירש'נט טאמער די מאן ווייסט נישט פון דעם, איז בדיעבד טאמער זי האט עס פארקויפט איז די מכירה קיים. ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן קריגט זיך און ער זאגט אלו ואלו ידועין הן א מענטש ווייסט אויכט פון מטלטלין, נאר ואלו הן שאינן ידועין, וואס איז דאס נכסים שאינן ידועין, כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת הים, טאמער זי וואוינט דא און ערגעץ מעבר לים האט זי געירשנט נכסים, פון דעם ווייסט נישט די מאן, און דאס טאמער זי האט פארקויפט בדיעבד איז די מכירה א מכירה. זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט אזוי געלערנט אין א ברייתא, אלו הן שאינן ידועין, כל שיושבת כאן, ונפלו לה נכסים במדינת הים. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא פארציילט א מעשה, ההיא איתתא, ס'איז געווען א פרוי, די בויער די תברכיני לנכסי מגברא, זי האט געוואלט מבריח זיין איר נכסים פון איר מאן, פשט ווי רש"י זאגט, דא רעדט זיך פון אן אלמנה, וואס האט חתונה געהאט א צווייטע מאל, זי האט געהאט נכסים, אבער זי האט נישט געוואלט די נכסים זאל ווערן נכסי מלוג, און די מאן זאל עסן פירות, שפעטער אז זי העט שטארבן פאר די מאן העט איר נאך די מאן ירש'נען, זי האט דאס נישט געוואלט, זי האט געוואלט מבריח זיין, האט זי זיך אן עצה געגעבן, כתבתינהו לברתה, האט זי געשריבן א שטר מתנה פאר איר טאכטער, זי האט אוועק געגעבן די נכסים פאר איר טאכטער, און ווי רש"י זאגט זי האט אנגעזאגט פאר עדים אז זאלט עטץ וויסן אז די גאנצע זאך איז סתם א געלעכטער, כ'מיין עס נישט באמת צו געבן פאר מיין טאכטער, כ'מיין דאס סך הכל מבריח צו זיין די נכסים, און טאמער כ'וועל זיך גט'ן פון די מאן, גיי איך צוריק נעמען. איז טאקע אינסיבה זי האט חתונה געהאט ואיגרשה און די מאן האט זי גע'גט און אתאי לקמיה דרב נחמן זי איז געקומען יעצט צו רב נחמן זאגן אז זי וויל צוריק די נכסים פון איר טאכטער וואס האט די טאכטער געטון טאכטער האט ארויסגענומען די שטר און געוויזן פאר רב נחמן ס'איז מיינס איך האב א מתנה קרעיה רב נחמן לשטרא האט רב נחמן צוריסן די שטר און געזאגט פארן פרוי קענסט צוריק נעמען די נכסים די שטר איז טאקע גארנישט פשט די שטר האט געארבעט ס'איז א געלונגענע שטיקל און קענסט יעצט צוריק נעמען דיין נכסים באלד העט זיך די גמ' שטעלן אז לכאורה וויאזוי ארבעט דאס? טאמער די שטר איז נישט קיין גוטע שטר, איז אויב אזוי וואלט עס טאקע די מאן געדארפט באקומען, און טאמער די שטר איז יא א גוטע שטר וואלט עס די טאכטער געדארפט באקומען, אבער ממה נפשך ווי קומט דא די פרוי אריין אין די בילד וועט מען באלד זעהן די גמרא. על כל פנים, נאכדעם וואס ר' נחמן האט צוריסן די שטר, אזל ר' ענן לקמיה דמר עוקבא, איז ר' ענן געגאנגען צו מר עוקבא כאילו מסר'ן ר' נחמן, אמר ליה, האט ער געזאגט פאר מר עוקבא, חזי מר נחמן חקלאה היכי מקרע שטרי דאינשי? האסטו געהערט א מעשה? האסט געהערט אז דער נחמן חקלאה, חקלאה איז דער דארפסמאן, רש"י זאגט אינו בקי בדינים, האסטו געהערט ווי ער צערייסט שטרות? ווי געהערט געווארן אזא זאך? פארוואס טוט ער דאס? ער פירט זיך נישט כדין. און אזוי פארציילט ער דאס פאר מר עוקבא ווייל מר עוקבא איז געווען אב בית דין. אמר ליה, האט מר עוקבא אים געענטפערט אימא לי איזי, זאג נאר, גופא דעובדא היכי הוה, פארצייל מיר פונקטליך די מעשה. אמר ליה, האט ר' ענן פארציילט, הכי והכי הוה. אמר ליה, מר עוקבא האט געהערט די מעשה, האט ער געזאגט שטר מברחת קאמרת, איך האב געמיינט דו רעדסט פון א געהעריגע שטר. דאס איז נישט קיין געהעריגע שטר, דאס איז א שטר מברחת. א שטר וואס מען נוצט אויף צו מבריח זיין נכסים, אויב אזוי האט ר' נחמן זיך זייער גוט געפירט, ווייל הכי אמר ר' חנילאי בר אידי אמר שמואל, ווייל שמואל האט אויך אזוי געזאגט אז מורה הוראה אני, שמואל האט געזאגט אויף זיך אז ער איז א מורה הוראה, ווי רש"י זאגט ער האט געקריגן רשות פונעם ריש גליסר צו פסק'נען, איינער וואס האט געקריגן רשות פונעם ריש גלותא צו פסק'נען האט געהאט שפעציעלע זכותים טאקע צו פסק'נען טאמער האט געמאכט א טעות האט ער נישט געדארפט צאלן, על כל פנים שמואל האט געזאגט אויף זיך אז אם יבוא שטר מברחת לידי, טאמער איך העל קריגן אזא סארט שטר, אקרענו, העל איך עס אויך צורייסן, זע מיר אז ר' נחמן האט זיך פארלאזט אויף שמואל און ער האט געפסקנט כדין. אמר ליה רבא לר' נחמן, ווען רבא האט דאס געהערט אז ר' נחמן האט זיך פארלאזט אויף שמואל, האט רבא געפרעגט פון ר' נחמן, וויאזוי האסטו דיך געקענט פארלאזן אויף שמואל? טעמא מאי, פארוואס טאקע האט שמואל געפסקנט אז ביי א שטר מברחת קען מען עס צורייסן, ווייל דלא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני, פשט א מענטש, וואס האט מורא אז ער וועט פארלירן זיינע נכסים און ער געבט עס אוועק פאר א צווייטן, איז דאס אליין אז א מענטש פארשרייבט זיין גאנצע נכסים פאר א צווייטן, דאס איז עדות אז דאס איז א שטר מברחת ווייל א נארמאלע מענטש געבט נישט אוועק זיין נכסים פאר א צווייטן, איז פאר דעם טאקע האט שמואל געזאגט אז אז דו האסט א שטר מברחת קענסטו עס צורייסן עס איז טאקע גארנישט ווערט, אבער דאס איז נאר הני מילי לאחריני, שמואל האט גערעדט ווען מען געבט די נכסים פאר א צווייטן פאר א פרעמדע מענטש, אבער אבל לברתה יהיבא, אבער פאר א טאכטער אוודאי איז יא דא אזא זאך אז א מענטש געבט די גאנצע נכסים פארן טאכטער, און ממילא. זאגט רבא צו רב נחמן קען זיין ביי אזא ציור ביי די פרוי מיט די טאכטער, קען זיין שמואל וואלט אויך מודה געווען אז די מתנה איז א גוטע מתנה, זאגט אבער רב נחמן צו רבא ס'איז נישט ריכטיג, אפילו הכי במקום ברתה נפשה עדיפא לה, אפילו ווען ס'קומט צו א טאכטער, א אייגענע מענטש איז חשוב'ער פארן מענטש ווי די טאכטער, און ממילא ס'קען נישט זיין די פרוי האט אוועק געגעבן איר גאנצע נכסים פארן טאכטער, איז א ראיה אז די גאנצע שטר איז א שטר מברחת, און אז עס איז א שטר מברחת קען מען עס צורייסן און די פרוי באקומט צוריק איר נכסים. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף שמואל פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הרוצה שתבריח נכסיה מבעלה, א פרוי וואס וויל מבריח זיין איר נכסים פון איר מאן, זי וויל טאקע נישט די נכסים זאלן אנקומען צום מאן, כיצד היא עושה, וואס זאל זי טון? כותבת שטר פסים לאחרים, דברי ר' שמעון בן גמליאל, זי שרייבט א שטר פסים, שטר פסים איז טייטש א שטר פיוסים, ס'טייטש א פאלשע שטר, דאס איז בעצם א שטר מברחת, זי שרייבט א שטר פאר א חבר'טע אירע לאמיר זאגן אז זי געבט אוועק איר נכסים במתנה פאר איר חבר'טע און אזוי איז זי עס מבריח פון איר מאן און טאקע טאמער איר מאן עט איר גט'ן עט זי עס צוריק באקומען אזוי זאגט רבי שמעון בן גמליאל וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך חכמים זאגן ס'העלפט נישט אזעלכע סארט שטרות רצה מצחק בה טאמער א מענטש וועט שרייבן אזא שטר ס'טייטש לאמיר זאגן א פרוי שרייבט א שטר אז זי געבט אוועק איר גאנצע נכסים פאר איר חבר'טע און שפעטער גט איר איר מאן, און יעצט גייט זי צום חבר'טע זי וויל צוריק די נכסים, זאגן די חכמים אז די חבר'טע קען זיך אויסלאכן, פארוואס? ווייל זי האט א שטר, זי האט א מתנה, קענסט נישט יעצט צוריק ציען, וואס דען אז דו ווילסט טאקע קענען צוריק ציען, עד שתכתוב לו, נאר טאמער די פרוי שרייבט קלאר אריין אינעם שטר, מהיום ולכשארצה, אז איך וויל זאל די שטר זאל חל זיין פון היינט ווען איך וויל, רש"י זאגט מהיום ולכשארצה איז פשט אז די פרוי זאגט אז די מתנה איז נאכנישט קיין מתנה, ווען עט עס ווערן א מתנה? ווען איך וויל, די טאג וואס איך בין מחליט, דעמאלטס עט עס ווערן א מתנה. דעמאלטס איז פשט די פרוי קען צוריק ציען, פארוואס? ווייל דא קען די פרוי טאנצן אויף ביידע חתונות, וואס פשט? פשט אזוי, טאמער די מאן עט קומען צו די פרוי זאגן, געב מיר די נכסים, זאגט די פרוי, איך וויל זאל זיין א מתנה, ברגע וואס זי וויל זאל זיין א מתנה איז די מתנה חל, קען עס די מאן נישט נעמען, ווייטער אבער טאמער די מקבל המתנה קומט צום פרוי, און זאגט, קוק, געב אהער, האסט געזאגט ס'איז א מתנה, זאגט די פרוי, ניין איך האב נישט געמיינט ס'איז א מתנה, ס'איז נישט קיין מתנה, איך וויל עס האלטן, און ממילא אזוי קען זי אויסשפילן ביידע זייטן. אזוי לערנט רש"י, אנדערע ראשונים קריגן זיך אויף דעם און זיי זאגן אסאך פשוט'ער אז מהיום ולכשארצה מיינט אז די פרוי שרייבט קלאר אריין אין די שטר אז איך געב דיר עס במתנה אבער איך קען צוריק ציען ווען איך וויל, איז על כל פנים זעהן מיר דא אז וואס האלטן די חכמים? טעמא דכתבה ליה הכי, נאר ווייל זי האט געשריבן מהיום ולכשארצה קען זי צוריק ציען, אבער הא לא כתבה ליה הכי, טאמער זי שרייבט נישט אזוי אריין, קננהי לוקח, קען עס די לוקח האלטן? איז וויאזוי זאגט שמואל אז א שטר מברחת ווייסט מען אליין אז ס'איז גארנישט ווערט מען קען עס צורייסן דא זעהט מען אז ס'איז נישט אזוי מען מוז קלאר אריינשרייבן מהיום ולכשארצה ענפערט די גמרא אמר רבי זירא לא קשיא הא בכולה הא במקצתה ס'ווענדט זיך וויפיל נכסים טאמער די פרוי שרייבט די גאנצע נכסים אריין אין א שטר דעמאלטס האלט שמואל מען דארף טאקע גארנישט אריינשרייבן מען דארף גארנישט צולייגן קיין נארמאלע מענטש געט נישט אוועק זיין גאנצע נכסים, ס'איז מוכח אז די גאנצע זאך איז א שפיל און ס'איז א שטר מברחת און מ'קען עס צורייסן. טאמער אבער זי שרייבט נאר אריין מקצתה א חלק פון די נכסים, וואס פון דעם טאקע רעדט די ברייתא, איז אויף דעם האבן די חכמים געזאגט אז טאמער זי וועט אריינשרייבן מהיום ולכשארצה צו קענען צוריקציען, און אז נישט, נישט. פרעגט איצט אבער די גמרא די קשיא וואס מ'האט פריערט אויסגערעדט, אז ואי לא קננהי לוקח, ניקנינהו בעל, פשט טאמער די שטר איז טאקע נישט קיין שטר, נאר די גאנצע זאך איז א שפיל, איז אויב אזוי פשט, זי האט קיינמאל נישט אוועק געגעבן די נכסים במתנה, און אז זי האט קיינמאל נישט אוועק געגעבן די נכסים במתנה, זאל איר מאן עס קענען קונה זיין, פארוואס האט מען געזען אז ר' נחמן האט צוריסן די שטר און עס געגעבן פארן פרוי, ער וואלט עס געדארפט געבן פארן מאן, פשט לפחות די פירות האט ער געדארפט געבן פארן מאן, און די זעלבע זאך טאמער די פרוי וואלט געשטארבן וואלט עס אויך באלאנגט פארן מאן, וואס די חוצפה אז די פרוי נעמט עס צו, ענטפערט די גמרא, אמר אביי עשאום כנכסים שאין ידועין לבעל ואליבא דרבי שמעון, זאגט אביי געוואלדיג, אז אין אמת'ן אריין טאקע די גאנצע שטר איז א שפיל, ס'איז גארנישט ווערט, און בעצם וואלט די מאן געקענט נעמען די נכסים, אבער וואס דאס איז פשט דאס איז אזעלכע סארט נכסים אזוי ווי נכסים שאין ידועין לבעל, ס'איז כאילו די מאן ווייסט נישט פון דעם פארוואס ווייל די מאן רעדט זיך איין אז זי האט עס טאקע אוועק געגעבן במתנה, און וואס האט רבי שמעון געזאגט ביי נכסים שאין ידועין אז די פרוי מעג עס פארקויפן, איז טאקע פאר דעם קען עס די פרוי האלטן פאר זיך, זי קען עס כאילו פארקויפן, פארוואס ווייל די מאן ווייסט נישט פון דעם פשט, די שפיל ארבעט אויפן מאן, און די הלכה איז טאקע ווי ר' שמעון, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, נפלו לה כספים, א פרוי וואס האט געירשנט געלט, יעצט אזוי, אונז האמיר געזען אז וואס א פרוי ירשנט האט א דין פון נכסי מלוג, וואס איז די דין פון נכסי מלוג, די קרן באלאנגט פארן פרוי און די פירות גייט צום מאן, אבער יעדע זאך וואס מען טיילט אזוי איין, די קרן פארן פרוי און די פירות פארן מאן, מוז טאקע זיין אזא סארט זאך וואס איז דא דארט א קרן מיט פירות, וואס איז אבער טאמער א פרוי ירשנ'ט למשל געלט, איז טאמער מען וועט געבן די געלט פארן מאן, עט די מאן אויסנוצן די געלט, ס'בלייבט נישט קיין זכר, פשט ס'בלייבט נישט קיין קרן, איז דא איז אוודאי קען נישט די מאן זיך נעמען די געלט, נאר וואס טוט מען מיט די געלט, ילקח בהן קרקע, והוא אוכל פירות, מען נעמט די געלט, מען קויפט מיט דעם קרקע, ברגע וואס איז דא קרקע קען מען שוין צעטיילן, ס'איז דא א קרן מיט פיירות, די קרן גייט פארן פרוי און די פיירות גייט פארן מאן, ווייטער זאגט די משנה, פיירות התלושין מן הקרקע, ילקח בהן קרקע והוא אוכל פיירות, טייטש לאמיר זאגן די פרוי האט נישט געירשנט געלט, האט געירשנט עפלעך, א גאנצע קאנטעינער, א גאנצע משאית, אנגעפילט מיט עפלעך, איז ווייטער, די עפלעך האט בעצם א דין פונקט ווי געלט, פארוואס? ווייל מען קען עס נישט צעטיילן א קרן מיט פיירות, ס'איז נישט דא דא קיין קרן, טאמער מען וועט געבן אלע די עפלעך פארן מאן, ער די מאן עט אויפעסן די עפלעך אדער פארקויפן וואס עט נאר טון מיט דעם סעט בלייבן ביים מאן סעט נישט בלייבן קיין זכר איז קען נישט זיין אזא זאך און וואס טוט מען מיט די אלע עפלעך מען פארקויפט עס מיט די געלט קויפט מען קרקע ברגע וואס דא קרקע קען מען שוין צוטיילן די קרן גייט פארן פרוי און די פירות גייט פארן מאן אבער זאגט די משנה וואס איז טאמער פירות המחוברים בקרקע א פרוי האט געירשנט א גאנצע פעלד וואס אינעם פעלד איז דא עפלעך וואס זענען מחובר לקרקע איז דא קען מען זאגן צוויי צדדים, איין צד קען מען זאגן אז די גאנצע פעלד מיט די עפלעך אלעס וואס די פרוי האט געירשנט דאס איז אלעס איין שטיק קרן, און שפעטער וואס גייט ארויסוואקסן פון דעם איז פירות וואס גייט פארן מאן, אבער די עפלעך וואס איז יעצט דא דא האט א דין פון קרן און ס'באלאנגט פארן פרוי, דאס איז איין צד צו זאגן, א צווייטע צד צו זאגן איז ניין, אז די פירות וואס ליגט דא, די עפלעך וואס ליגט דא אינעם פעלד האט שוין יעצט א דין פון פירות, ווייל היות וואס טאמער די מאן וועט עס עסן וועט דאך איבערבלייבן א פעלד, איז פשט ס'איז כאילו איין גרויסע זאך, די פירות די עפלעך גייען פארן מאן, און די קרן באלאנגט פארן פרוי, איז ברענגט טאקע די משנה א מחלוקת, אמר ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז די עפלעך וואס די פרוי האט געירשנט צוזאמען מיטן פעלד וואס איז מחובר לקרקע, דאס אלעס האט א דין פון קרן, די מאן קען דאס נישט צורירן, און ממילא וואס טוט מען, שמין אותה כמה יפה בפירות וכמה יפה בלא פירות, מען שאצט אפ די פעלד, וויפיל איז ווערד די פעלד מיט די עפלעך, און וויפיל וועט עס זיין ווערט אן די עפלעך, און די הפרש המותר, די הפרש איז פשט אזויפיל איז ווערט די עפלעך אליין, איז די מאן דארף אויסלייגן אזויפיל געלט, ילקח בהן קרקע און ער קויפט מיט דעם נאך קרקע, און פון די נייע קרקע, די קרקע וועט גיין פארן פרוי ווייל דאס איז קרן, והוא אוכל פירות און די מאן וועט קענען עסן פירות, וחכמים אומרים חכמים זאגן ניין, חכמים זאגן, המחוברים לקרקע שלו, והתלושים מן הקרקע שלה, וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות, חכמים זאגן ניין, פשט חכמים זאגן אז ווען די פרוי ירשנ'ט טאקע א קאנטעינער אנגעפילט מיט עפלעך, דעמאלטס אוודאי האט עס א דין פון קרן, ווייל טאמער די מאן וועט עס אויפעסן וועט גארנישט בלייבן, און דעמאלטס טאקע דארף מען עס פארקויפן און קויפן מיט דעם קרקע. אבער זאגן די חכמים, טאמער די פרוי האט געירשנ'ט א פעלד וואס אין דעם איז דא עפלעך, איז פשט די עפלעך האט שוין יעצט א דין פון פירות, און ממילא די מאן קען עסן די עפלעך, ווייל ווי נישט ווי ס'בלייבט דאך איבער די פעלד, און ממילא די פרוי וועט האלטן די פעלד, און די מאן וועט קענען עסן די עפלעך, נישט פשט מדארף עס פארקויפן און קויפן מיט דעם נייע קרקע, פירט די משנה אויס, ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט, מקום שיפה כוחו בכניסתה, דארט ווי די כח פון די מאן איז שטארק בשעת וואס ער האט חתונה מיט די פרוי, הורע כוחו ביציאתה, דעמאלטס איז זיין כח שוואך ווען ער גט איר, מען וועט באלד זען וואס דאס מיינט, מקום שהורע כוחו בכניסתה, טאמער די מאנ'ס כח איז שוואך ווען ער האט חתונה מיט איר, דעמאלטס יפה כוחו ביציאתה, איז זיין כח שטארק ווען ער גט איר, כיצד, איז די משנה גראד מסביר וואס מיינט ר' שמעון, און בעצם וועט מען דא זעהן אז ר' שמעון האלט כמעט פונקט ווי די חכמים, די גמרא וועט זיך טאקע שטעלן אויף וואס קריגט ער זיך מיט די חכמים, אבער על כל פנים זאגט ר' שמעון אזוי, פירות המחוברים לקרקע בכניסתה שלו וביציאתה שלה, ס'טייטש ווען מען רעדט פון פירות זענען מחובר לקרקע, דעמאלטס ווען ער האט חתונה מיט די פרוי איז זיין כח שטארק, ווען ער גט זיך מיט די פרוי איז איר כח שטארק, פארוואס? ווייל ווען ער האט חתונה מיט די פרוי זאגט ר' שמעון, טאמער די פרוי ביים חתונה ברענגט אריין נכסי מלוג א פעלד וואס איז אנגעפילט מיט עפלעך, דעמאלטס האלט ר' שמעון די הלכה ווי די חכמים, אז די מאן באקומט די עפלעך, נישט פשט מ'דארף פארקויפן די עפלעך און קויפן קרקע, ניין, די מאן באקומט די עפל, פשט זיין כח איז שטארק, אבער ביים זיך גט'ן, לאמיר זאגן די מאן גט די פרוי, און בשעת'ן גט'ן איז די פעלד אנגעפילט מיט עפל, קען נישט יעצט די מאן גיין אראפנעמען די עפל און צוריקגעבן די פעלד פארן פרוי, ניין, די פרוי באקומט צוריק איר פעלד, מיט אלע עפלעך וואס איז אינעווייניג, איז פשט ביי פירות מחוברים איז ביים חתונה איז די מאנ'ס כח שטארק, ביים זיך גט'ן איז די פרוי'ס כח שטארק, אבער ביי תלושים מן הקרקע והתלושים מן הקרקע, בכניסתה שלה וביציאתה שלו דארט איז פונקט פארקערט, ביים חתונה, לאמיר זאגן זיי האבן חתונה געהאט די מאן און די פרוי, און די פרוי ברענגט אריין פירות זענען תלוש מן הקרקע, איז דארט איז דאך יעדער מודה אז ס'באלאנגט פאר'ן פרוי, מ'דארף עס פארקויפן און קויפן מיט דעם קרקע, דארט איז די כח פון די מאן שוואך, אבער ביים זיך גט'ן, לאמיר זאגן ס'דא דא א פעלד, און די מאן האט שוין אפגעשניטן פירות, יעצט וויל די פרוי א גט, קריגט זי טאקע א גט אבער די אלע פירות וואס די מאן האט שוין אפגעשניטן באלאנגט פארן מאן, און דארט איז די כח פונעם מאן שטערקער. זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, מ'האט דאך געזען אין די משנה אז טאמער די פרוי האט געירשנט געלט, נעמט מען די געלט, מ'קויפט מיט דעם א קרקע, די גוף הקרקע די קרן באלאנגט פארן פרוי, און די פירות גייט פארן מאן, אבער וואס? זאגט אונזער גמרא פשיטא, דאס איז פשוט, ארעא ובתי, טאמער די מאן און די פרוי שלאגן זיך ארום, איינער וויל קויפן א פעלד, און מען גייט עס איינזייען, ס'וועט קומען פון דעם פירות, די אנדערע זאגט ניין, לאמיר קויפן א הויז, און מ'וועט פארדינגען די הויז, ס'איז אויך בעצם א זאך וואס מאכט פירות, איז טאמער איז דא אזא מחלוקת צווישן די מאן און די פרוי, איז נישט קיין חילוק ווער זאגט ארעא, פשט, נישט קיין חילוק צו די מאן וויל קויפן א פעלד, און די פרוי וויל קויפן די הויז, אדער פארקערט די מאן וויל קויפן די הויז, די פרוי וויל קויפן א פעלד, אלעמאל איז ארעא, דער וואס וויל קויפן די פעלד ער געווינט, פארוואס? איז רש"י עס מסביר, ווייל א פעלד איז בעסער פון א הויז אין ביידע בחינות, סיי אין די בחינה פון די קרן, און סיי אין די בחינה פון די פירות, ווייל קודם כל, א פעלד געבט מער פירות ווי א הויז, פשט די שכירות וויפיל זאל נאר נישט זיין, וועט אלעמאל זיין ווייניגער וויפיל פירות מען קען ארויסשלעפן פון א פעלד, א פעלד מאכט מער געלט, חוץ פון דעם די קרן אויך, א הויז וואס עלטער ס'ווערט ווערט שוואכער און ווייניגער ווערט, מה שאין כן ביי א פעלד איז דאס נישט דא, איז פארדעם היות וואס סיי די קרן און סיי די פירות איז בעסער ביי א פעלד, איז נישט קיין חילוק ווער שרייט אז מען וויל קויפן א פעלד סיי די מאן סיי די פרוי, ער געווינט, ווייל ווען די מאן זאגט איך וויל קויפן א פעלד און די פרוי זאגט א הויז, קען די מאן זאגן פארן פרוי איך וויל א פעלד, די פירות אין די פעלד איז בעסער, איך וויל בעסערע פירות, און זעלבע זאך פארקערט, די פרוי קען אויך זאגן פארן מאן, די קרן פון א פעלד איז בעסער, איך וויל מען זאל קויפן א פעלד, איז ווער טאקע זאגט די פעלד, ער געווינט מען דארף קויפן א פעלד, די זעלבע זאך זאגט די גמרא, בתי ודיקלי בתי, טאמער איינער וויל קויפן הייזער און די אנדערע זאגט ניין לאמיר קויפן דקל ביימער, איז הייזער געווינט, ווייל אויך ביידע בחינות, סיי הייזער בלייבן לענגער ווי א דקל בוים, די קרן איז בעסער, און סיי ס'ברענגט אריין גרעסערע רווחים, די פירות איז בעסער, די זעלבע זאך דיקלי ואילני דיקלי, איינער וויל קויפן א דקל בוים, די אנדערע וויל קויפן סתם א בוים, איז א דעקל בוים בעסער ווי סתם א בוים, און די זעלבע זאך אילני וגופני אילני, איינער וויל קויפן א בוים, די אנדערע וויל קויפן א גפן, דארט ווי ס'וואקסט טרויבן, איז א בוים בלייבט לענגער, ברענגט מער געלט, איז ווייטער דער וואס זאגט ער וויל קויפן די בוים, ער געווינט, צו די מאן צו די פרוי, נישט קיין חילוק. זאגט אונז די גמרא ווייטער, איז אזוי, מ'האט געזען אין די משנה, אז טאמער די פרוי האט געירשנט נכסי מלוג, עה, פירות תלושין, קען מען עס נישט געבן פארן מאן, ווייל טאמער די מאן וועט עס עסן וועט גארנישט איבערבלייבן, און וואס טוט מען, מ'פארקויפט עס, מ'קויפט פון דעם א קרקע, און די פירות גייט פארן מאן. נאר וואס, די גמרא גייט יעצט ברענגען כל מיני דוגמאות פון אזעלכע סארט זאכן וואס בעצם טאמער די מאן עט עס אויסנוצן עט כמעט גארנישט איבערבלייבן פארן פרוי, אבער עפעס אביסל עט איבערבלייבן, צו ביי אזא סארט זאך זאגט מען אויך מען דארף עס פארקויפן און קויפן מיט דעם א קרקע, אדער אפשר ניין, היות וואס עפעס בלייבט פארן פרוי הייסט דאס א קרן מיט פירות די מאן קען עסן די פירות, און די פרוי בלייבט מיטן קרן. לאמיר זען, זאגט די גמרא, אבא זרדתא, אבא זרדתא איז טייטש א וואלד וואס איז אנגעפילט מיט זרדים ביימער, זרדים ביימער איז אזעלכע ביימער וואס ליגט אויף דעם קליינע עפעלעך אבער די עפעלעך איז גארנישט ווערד, די עיקר וואס מען נוצט די ביימער איז פאר די האלץ, און די זעלבע זאך איז פירא דכוורי, טאמער די פרוי האט גע'ירש'נט אזא בריכה, אזא וואסער וואס איז אנגעפילט מיט פישעלעך, וואס ביי די ביידע סיי ביי די וואלד און סיי ביי די וואסער וואס איז אנגעפילט מיט פיש, איז טאמער דער מאן וועט גיין אין וואלד און אפהאקן אלע ביימער, איז האט זיך געענדיגט, ס'וואקסט נישט נייע ביימער יעדע יאר, ס'איז נישט ווי א פעלד וואס וואקסט פירות, כמעט געענדיגט די גאנצע זאך, פון דעסטוועגן, עפעס בלייבט פארן פרוי, דער וואלד אליין בלייבט פארן פרוי, די זעלבע זאך, די וואסער וואס איז אנגעפילט מיט פיש, טאמער דער מאן עט אויסנוצן אלע פיש, עט גארנישט בלייבן, אבער, די וואסער, עפעס, די, די, די, די וואסער אליין בלייבט ביים פרוי, די גאנצע שטח פון די וואסער, בלייבט ביים פרוי, און די שאלה איז, ביי אזא ציור צו מען צווינגט די מאן עס צו פארקויפן און קויפן מיט דעם א פעלד און זאל זיין דא נארמאל א קרן מיט פירות אדער אפשר ניין? די ביימער און די פיש האט א דין פון פירות און די מאן קען עס עסן און טאקע איבערלאזן די קליינע ביסל קרן פארן פרוי. זאגט טאקע די גמרא ס'איז א מחלוקת, מ'עט זעהן עמוד בית א מחלוקת ר' מאיר און די חכמים, זאגט די גמרא אמרי לה פירא ואמרי לה קרנא, ס'דא וואס זאגן אז די פיש מיט די ביימער האט א דין פון פירות, איז דא וואס זאגן ניין ס'האט א דין פון קרן, מען דארף נעמען די גאנצע זאך, פארקויפן, קויפן מיט דעם א פעלד, און מען צוטיילט זיך די קרן מיט די פירות. זאגט יעצט דער צווייטער מאן דאמר, דער מאן דאמר וואס האלט אז ס'האט א דין פון קרן, זאגט ער כללא דמילתא, ס'איז דא א כלל, גזעו מחליף פירא, טאמער דער גזעו דאס איז די אונטערשטע חלק פונעם בוים די שורש, טאמער ס'וואקסט נייע זאכן יעדע יאר, פשט לאמיר זאגן א פעלד, איז ביי א פעלד וואס ס'וואקסט דארט פירות, די פירות הייסט טאקע פירות, ווייל יעדע יאר איז דא נייע פירות, אבער אין גזעו מחליף, טאמער ס'וואקסט נישט נייע, אזוי ווי ביי די ציורים, ביי בוים ס'וואקסט נישט קיין נייע בוים יעדע יאר, אדער פיש ס'וואקסט נישט נייע פיש, קרנא האט א דין פון קרן, און ממילא דארף מען עס פארקויפן, קויפן מיט דעם א פעלד, און די מאן עט עסן די פירות. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי זירא, אמר רבי אושעיא, אמר רבי ינאי, ואמרי לה, אמר רבי אבא, אמר רבי אושעיא, אמר רבי ינאי, הגונב ולד בהמת מלוג, משלם תשלומי כפל לאשה, איינער וואס גנב'עט א ולד פון בהמת מלוג, פשט, דא רעדט מען פון א פרוי, וואס לאמיר זאגן די פרוי האט געירשנט נכסי מלוג, א בהמה, א מאמע בהמה, און ס'איז געבוירן א קינד, ס'איז געבוירן א וולד, איז ווען איינער גנב'עט די וולד, א גנב דארף דאך באצאלן כפל, פאר וועם באצאלט מען די כפל? פאר די פרוי, פארוואס דארף מען באצאלן כפל פאר די פרוי? איז לכאורה מבואר דא, ווייל די וולד באלאנגט פארן פרוי, איי פארוואס באלאנגט די וולד פארן פרוי? לכאורה די וולד האט א דין פון פיירות, ווייל די מאמע בהמה האט א דין פונעם קרן, אז די קרן האט א קינד, די קינד איז פירות, די פירות באלאנגט לכאורה פארן מאן, איז דא מבואר נישט אזוי, פארוואס? ווייל ווי די גמרא פארשטייט יעצט, אז היות וואס די מאמע בהמה קען דאך שטארבן, און אז ס'עט שטארבן עט גארנישט בלייבן פאר די פרוי, די קרן עט אויסגיין, איז פארדעם זאגט מען אז די קינדער די וולדות האבן אויך א דין פון קרן און ס'באלאנגט פארן פרוי. פרעגט אבער די גמרא, כמאן, וועלכע מאן דאמר האלט אזוי אז וולדות האבן א דין פון קרן? לא כרבנן ולא כחנניה, נישט די חכמים און נישט חנניה, וועלכע חכמים און וועלכע חנניה? דתניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, וולד בהמת מלוג, די וולד פון א בהמת מלוג לבעל, באלאנגט פארן מאן, פשט א פרוי וואס ירשנ'ט א בהמה, אלע קינדער וואס זענען געבוירן, באלאנגט פארן מאן, וולד שפחת מלוג לאשה, טאמער איינער א פרוי ירשנ'ט א שפחה, איז די קינדער באלאנגען יא פארן פרוי, וואלט מען זען וואס פשט פון די חכמים, וחנניה בן אחי יהושע אמר, חנניה קריגט זיך, און ער זאגט עשו וולד שפחת מלוג, כולד בהמת מלוג אז ביי ביידע זאגט מען סיי ביי שפחה סיי ביי בהמה זאגט מען אז די ולדות באלאנגען פארן מאן אבער על כל פנים זעהן מיר אז יעדער איז מודה אז די ולדות פון א בהמה האט א דין פון פיירות און ס'באלאנגט פארן מאן איז וואס איז פשט אז מען דארף באצאלן כפל פארן פרוי? ענטפערט די גמרא אפילו תימא דברי הכל אז די מימרא אז די כפל גייט פארן פרוי שטימט מיט יעדעם סיי מיט די חכמים און סיי מיט חנניה פארוואס? ווייל פיירא תקינו ליה רבנן, פיירא דפיירא לא תקינו ליה רבנן, פשט אזוי, די וולדות אוודאי באלאנגט פארן מאן, פארוואס? ווייל ס'האט א דין פון פיירות, אבער די כפל וואס קומט ארויס פון דעם טאמער איינער עט עס גנבענען און יעצט דארף מען באצאלן קרן מיט כפל, די כפל הייסט נישט פיירות, ס'הייסט פיירא דפיירא, דאס באלאנגט נישט פארן מאן, דאס באלאנגט פארן פרוי, און דערפאר טאקע ווי תוס' שמועסט אויס, די קרן העט אוודאי גיין פארן מאן, אבער די כפל, די איבעריגע תשלום וואס מ'באצאלט דא, דאס גייט יא פארן פרוי. איז אזוי, די גמרא פרובירט יעצט צו פארשטיין וואס איז באמת די טעם פון די חכמים און די טעם פון חנניה. זאגט די גמרא אזוי, בשלמא לחנניה, גאנץ גוט די שיטה פון חנניה, וואס חנניה האלט אז סיי די קינדער פון די שפחה און סיי די קינדער פון די בהמות באלאנגען פארן מאן, פארשטייט מען אים פארוואס, ווייל היינו דלא חיישינן למיתה, ווייל חנניה איז נישט חושש אז די מאמע בהמה אדער די מאמע שפחה גייען שטארבן, און ממילא אז מען דארף נישט חושש זיין אז זיי וועלן שטארבן, איז די מאמע האט א דין פון קרן, און די קינדער האבן א דין פון פיירות וואס גייט פארן מאן. אלא רבנן, אבער די חכמים, וואס קריגן זיך אויף חנניה, איז ממה נפשך, אי חיישי למיתה, טאמער זיי האבן מורא אז די מאמע גייט שטארבן, איז אפילו וולד בהמת מלוג נמי לא, וואלטן זיי געדארפט זאגן אז אפילו די קינדער פון א בהמת מלוג באלאנגט אויך פארן פרוי, ווייל מ'איז דאך חושש אז די מאמע גייט שטארבן, ווייטער ואי לא חיישי, טאמער די חכמים זענען נישט חושש אז די מאמע גייט שטארבן, איז אויב אזוי ואי לא חיישי למיתה, אפילו וולד שפחת מלוג נמי, וואלט געדארפט זיין ביי שפחה אויך אזוי אז מ'איז נישט חושש די מאמע וועט שטארבן, און די קינדער גייט פארן מאן. ענטפערט די גמרא, לעולם חיישי למיתה, אוודאי די חכמים זענען חושש אז די מאמע וועט שטארבן, איי אויב אזוי פארוואס ביי א בהמה זאגן די חכמים אז די קינדער גייט פארן מאן, טאמער מ'איז חושש אז די מאמע וועט שטארבן, זאל מען זאגן אז די קינדער האבן אויך א דין פון קרן און ס'באלאנגט פארן פרוי, זאגן זיי ניין, ושאני בהמה דאיכא עורה, פשט אזוי, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען לגבי די וואלד וואס אנגעפילט מיט ביימער, אדער די וואסער וואס אנגעפילט מיט פישלעך, און באלד וועט מען זען נאך דוגמאות, חכמים האלטן אז כל עוד וואס בלייבט איבער עפעס פארן פרוי, האט עס שוין א דין פון קרן און די מאן קען נעמען די רעשט, די רעשט הייסט פירות, און ממילא דא אויך. די חילוק צווישן א שפחה און א בהמה, זאגן די חכמים אזוי, ביי א שפחה האב איך טאקע מורא אז די מאמע שפחה העט שטארבן, און ממילא אז די מאמע שפחה העט שטארבן העט גארנישט בלייבן פארן פרוי, און דערפאר האבן די קינדער אויך א דין פון קרן, אבער דאס איז נאר ביי א שפחה, וואס טוט זיך ביי א בהמה, ביי א בהמה, לאמיר זאגן די מאמע בהמה שטארבט, איז נישט פשט יעצט איז גארנישט איבער געבליבן פארן פרוי, ווייל ס'איז נאך דא פעל, די פעל פון די בהמה בלייבט ביים פרוי, איז ממילא האט דאס א דין פון קרן, און די קינדער פון די בהמה האבן שוין א דין פון פירות, פארוואס? ווייל אפילו ס'העט שטארבן, בלייבט די פרוי נאכאלץ מיט א קליינע ביסל קרן, און לויט די חכמים איז דאס גענוג. זאגט די גמרא, אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל, הלכה כחנניה, די הלכה איז טאקע ווי חנניה, אז מ'איז נישט חושש די מאמע וועט שטארבן, און מילא אפילו ביי א שפחה, זאגט מען אז די קינדער הייסן פירות, און די קינדער באלאנגען פארן מאן. זאגט די גמרא אבער אמר רבא אמר ר' נחמן, אז אף על גב דאמר שמואל הלכה כחנניה, אפילו טאקע די הלכה איז ווי חנניה, אז די קינדער פון א שפחה באלאנגט פארן מאן, פון דעסטוועגן מודה חנניה איז חנניה מודה, שאם נתגרשה, אז טאמער די פרוי גט זיך פונעם מאן, און אז זי גט זיך קען דאך די מאן האלטן זיינע פירות און קען האלטן די קינדער פון די שפחה, פון דעסוועגן טאמער די פרוי וויל, נותנת דמים ונוטלתן מפני שבח בית אביה, קען די פרוי גיין, צאלן געלט פארן מאן, און אים צווינגען צו פארקויפן די קינדער פון די שפחה צו איר, זי זאל עס קענען צוריק נעמען, פארוואס אלץ שבח בית אביה, מיט דעם קומען די געמישטע, אז דא אזא זאך איז טייטש שבח בית אביה, א פרוי האט געוויסע זאכן געירשנט פון די טאטע'ס שטוב, פאסט נישט פאר איר אז דאס גייט אוועק און עס גייט יעצט פארן מאן, און זי האט א רעכט צו פאדערן, איך וויל עס צוריק, איך'ל באצאלן פאר דעם. אבער איך וויל עס צוריק אלס די כבוד פון מיין טאטנ'ס שטוב. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבא אמר ר' נחמן, זאגט רבא נאך בשם ר' נחמן, הכניסה לו עז לחלבה, א פרוי וואס ברענגט אריין נכסי מלוג א עז און די מאן באקומט דאך די מילך, אדער ורחל לגיזתה, א שעפעלע די מאן באקומט די וואל, ותרנגולת לביצתה, אדער א קאטשקע די מאן באקומט די אייער, ודקל לפירותיו, אדער א דקל בוים די מאן עסט די פירות, אוכל והולך עד שתכלה הקרן, פשט מען צווינגט נישט די מאן זאל פארקויפן די תרנגולת צו די דקל צו די רחל צו די עז, און קויף מיט דעם קרקע ניין די מאן קען מעלקן די עז און אפשערן די רחל און נעמען די ביצים און עסן די פירות ביז ס'גייט אויס פשט ביז די עז שטארבט די רחל שטארבט נישט קיין חילוק ביז די קרן גייט אויס פארוואס ווייל דאס גייט ווייטער כשיטת חכמים וואס חכמים ווי מ'האט געזען האלטן אז כל עוד עס בלייבט איבער עטוואס אביסל קרן פארן פרוי הייסט די רעשט פירות און מילא ביי די אלע דוגמאות בלייבט איבער אביסל קרן פארן פרוי, ווייל ביי די אלע בהמות טאמער זיי זאלן שטארבן בלייבט דאך איבער די פעל פארן פרוי, אפילו ביי א תרנגולת בלייבט איבער די פעדערן פארן פרוי, און ביי א דקל בוים בלייבט איבער די האלץ פארן פרוי, און מילא הייסט עס פירות די מאן קען עס עסן ביז צום סוף. ווייטער זאגט די גמרא אמר ר' נחמן, עיילא ליה גלימא, טאמער די פרוי ברענגט אריין נכסי מלוג א מאנטל איז פירא הוי, די מאן קען אנטוהן די מאנטל די קלייד און ס'הייסט פירות, און מכסי בה ואזיל עד דכליא, ער קען עס נוצן ביז ס'גייט אויס ביז ס'צעגייט, פארוואס? ווייל ווייטער ס'בלייבט איבער אביסל א קליינע א טראפל קרן, וועלכע חלק? די שמאטע, לאמיר זאגן עטס אויסנוצן, ווי נישט ווי ס'בלייבט איבער א שמאטע, די שמאטע הייסט אויך א קרן, און ממילא די רעשט הייסט פירות, און די מאן קען עס טראגן, זאגט אונז די גמרא כמאן, ווער איז טאקע דער תנא וואס האלט אזוי אז אפילו ס'בלייבט איבער אביסל קרן הייסט שוין די רעשט פירות, כי האי תנא, ברענגט די גמרא טאקע די תנא, דתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, המלח והחול, א גריב וואס פון דארט נעמט מען ארויס זאלץ אדער זאמד, רש"י זאגט זאלץ, דאס איז אזעלכע גריבעלעך וואס מ'מאכט לעבן די ים, וואס די ים וואסער גייט דארט אריין, און די זון טרוקנט אויס די וואסער, ס'בלייבט איבער זאלץ דארט, און די זעלבע זאך א גריב וואס פון דארט נעמט מען ארויס זאמד, וואס סיי זאלץ און סיי זאמד ענדיגט זיך קיינמאל נישט, ס'קומט כסדר נייע און זאמד פעלט דאך אויך נישט, און ממילא ביי די ביידע הרי זה פירות, סיי די זאמד סיי די זאלץ האט א דין פון פירות, די מאן קען עסן די פירות און די פרוי בלייבט מיטן גריב, אבער זאגט די ברייתא, פיר של גפרית, א גריב וואס פון דארט נעמט מען ארויס שוועבל, שוועבל דאס איז א סארט כעמיקאל, אדער מחפורת של צריף, צריף איז א אנדערע סארט כעמיקאל, אלום זאגט רש"י, וואס מען נוצט עס צו פארבן בגדים, איז דא, דאס איז זאכן וואס נוצט זיך אויס, אז מען גראבט אויס גפרית אדער מען גראבט אויס צריף, איז עס קומט א טאג וואס ס'ענדיגט זיך, איז ר' מאיר אומר, זאגט ר' מאיר קרן, איז ס'האט א דין פון קרן, ס'האט נישט קיין דין פון פירות, פארוואס? ווייל ס'נוצט זיך אויס, וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, ס'האט א דין פון פירות, פארוואס? ווייל אפילו ס'נוצט זיך טאקע אויס, אבער היות וואס עפעס בלייבט פארן פרוי, די גריב אליין בלייבט פארן פרוי, איז פארדעם האט די גריב א דין פון קרן, די גפרית מיט די צריף האט א דין פון פירות, און די מאן קען עס נוצן. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, די משנה האט אויסגעפירט, ר' שמעון אומר, מקום שיפה כוחה בכניסתה, הורע כוחה ביציאתה, מקום שהורע כוחה בכניסתה יפה כוחה ביציאתה, פרעגט די גמרא, ר' שמעון היינו תנא קמא, וואס איז א חילוק צווישן ר' שמעון און די חכמים ביידע זאגן די זעלבע זאך אז טאמער די פרוי האט גע'ירש'נט א פעלד וואס איז אנגעפילט מיט פירות גייט די פירות פארן מאן נישט אזוי ווי ר' מאיר האט געזאגט אז מען דארף עס פארקויפן נאר די פירות גייט פארן מאן ביידע זאגן די זעלבע זאך אמר רבא זאגט רבא ניין ס'איז יא דא א חילוק מחוברים בשעת יציאה איכא בינייהו פשט ר' שמעון האט געזאגט אז טאמער די מאן גט זיך פון די פרוי און בשעת ער גט זיך איז דא א פעלד וואס איז אנגעפילט מיט פירות גייט די פירות פארן פרוי אויף דעם קריגן זיך די חכמים, חכמים האלטן אז די פירות גייט אויך פארן מאן, פון דעם האבן די חכמים נישט גערעדט, און דאס איז די חילוק צווישן די חכמים און רבי שמעון. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, נפלו לה עבדים ושפחות זקנים, טאמער א פרוי האט גע'ירש'נט אלטע עבדים אלטע שפחות וואס זענען קרוב צום שטארבן, איז ימכרו קען די מאן צווינגען די פרוי אז זי זאל עס פארקויפן, וילקח מהן קרקע והוא אוכל פירות, כדי מען זאל קענען קויפן קרקע דער מאן זאל עסן פירות, פארוואס ווייל דער מאן שרייט אז ס'קען זיין זעלן שטארבן, זעלן שטארבן העט מיר גארנישט בלייבן כ'גיי נישט האבן קיין פירות איך וויל נישט כ'וויל פירות, פארקויף עס קויף א פעלד מיט דעם, רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל קריגט זיך, און ער זאגט, לא תמכור ער קען איר נישט צווינגען דאס צו פארקויפן, פארוואס מפני שהן שבח בית אביה, ס'פאסט נישט דאס איז שבח בית אביה, זי זאגט, די עבדים די שפחות זענען געווען ביי מיין טאטן אין שטוב, איך וויל עס ווייטער קענען האלטן, קענסט מיר נישט צווינגען דאס צו פארקויפן. די זעלבע זאך, זאגט די משנה, נפלו לה זיתים וגפנים זקנים, אלטע זית ביימער אלטע גפן ביימער, ימכרו, וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות, קען דער מאן צווינגען עס צו פארקויפן, כדי ער זאל קענען עסן פירות, די זעלבע זאך ווי פריער. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך דא, און רבי יהודה זאגט לא תמכור ער קען אים נישט צווינגען, פארוואס? מפני שהן שבח בית אביה, אויך די זעלבע נקודה, ס'איז שבח בית אביה, ס'קומט פון איר טאטן די שטוב, זי האט אזא חיבור דערצו, זי וויל עס נישט פארקויפן און זי קען זאגן איך האלט נישט דערביי. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב כהנא אמר רב, האט רב כהנא נאכגעזאגט פון רב, אויף די לעצטע נקודה, אויף זיתים וגפנים זקנים, איז מחלוקת שנפלי בשדה שלה, די מחלוקת צו מ'קען צווינגען א פרוי צו פארקויפן צו נישט, דאס איז נאר טאמער די פרוי האט גע'ירש'נט א פעלד, וואס אין די פעלד איז דא זיתים וגפנים זקנים, דא איז דא א מחלוקת, אז רבי יהודה זאגט אז די פרוי קען זאגן איך האלט נישט ביים פארקויפן אלס שבח בית אביה, אבל בשדה שאינה שלה, וואס איז טאמער א פרוי האט נישט געירשנט א פעלד וואס אין דעם איז דא זיתים מיט גפנים, נאר וואס, זי האט געירשנט נאר זיתים מיט נאר גפנים, דאס הייסט לאמיר זאגן איר טאטע האט געקויפט זיתים מיט גפנים ביי א צווייטן אין פעלד, ער האט געקויפט די רעכט דערצו, און יעצט האט די פרוי געירשנט נאר די ביימער אליין נישט די פעלד, איז דא דברי הכל תמכור, יעדער מודה אז די מאן קען איר צווינגען עס צו פארקויפן, פארוואס? משום דקא כליא קרנא, ווייל דא, נאך די זיתים וגפנים וועלן שטארבן, עט דאך גארנישט בלייבן פארן פרוי, און אז ס'עט גארנישט בלייבן פארן פרוי, קען זי נישט קומען שרייען יעצט שבח בית אביה, וואס שבח בית אביה, ווי לאנג וואס, פאר פאר פאר דריי יאר העסטו האבן די די די ביימער ביז ס'עט אויסשטארבן און ס'עט דאך גארנישט בלייבן, דאס הייסט נישט שבח בית אביה, טאמער דו האסט די גאנצע פעלד, וואס אין דעם איז דא זיתים ביימער און גפנים ביימער, קענסטו זאגן אז אפילו נאך די ביימער שטארבן די פעלד איז דיינס איין גרויסע שבח בית אביה, אבער טאמער ס'איז גארנישט דא אין אפאר יאר גייט ממש גארנישט דא זיין העלפט נישט קיין שבח בית אביה, אזוי זאגט רב. מתקיף לה רב יוסף, פרעגט רב יוסף א קשיא פון די ערשטע חלק פון די משנה, הרי עבדים ושפחות דכי שדה שאינה שלה דמי, ופליגי, עבדים ושפחות, איז דאך נישט א חלק פון א פעלד, נאך די עבדים ושפחות עלן שטארבן, עט דאך גארנישט בלייבן, און פון דעסט וועגן זעהן מיר אז ס'דא א שיטה וואס האלט, אז די פרוי קען זאגן פארן מאן איך וויל עס נישט פארקויפן, אלץ שבח בית אביה, אפילו אז ס'קען זיין אז אין צוויי דריי יאר עלן די עבדים ושפחות שטארבן און ס'עט גארנישט בלייבן, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא פארקערט, אי איתמר הכי איתמר אז פארקערט אמר רב כהנא אמר רב מחלוקת, בשדה שאינה שלה, די מחלוקת איז טאקע נאר ווען זי האט געירשנט ביימער, ביימער אליין אן קיין פעלד, אבל בשדה שלה, טאמער זי האט געירשנט א פעלד מיט ביימער, דברי הכל לא תמכור, איז יעדער מודה אז די פרוי קען זאגן איך האלט נישט ביים פארקויפן, מפני שבח בית אביה. דא איז אפילו די מאן דאמר וואס האלט אז עבדים ושפחות מוז זי פארקויפן, דא איז אנדערש, ווייל דא ווי נישט ווי בלייבט איר א קרן, און ממילא דא איז סאך מער שייך די נקודה פון שבח בית אביה, ווייל אפילו נאכדעם ווען די ביימער וועלן שטארבן, עט דאך עפעס בלייבן ביי איר, קען זי זאגן איך האלט נישט ביים פארקויפן איך וויל עס האלטן אלס שבח בית אביה.